זאגט די גמרא, לימא כתנאי, די שאלה וואס מיר האבן פריער געהאט, צי זאגן מיר מ'איז מתפיס בעיקרו, צי מ'איז מתפיס אין יעצט, איז דא א מחלוקת פון תנאי. האמער געלערנט אז איינער האט געזאגט אויף א ברויט הרי עלי כבכור, רבי יעקב אוסר, רבי יעקב זאגט אז ס'איז מתפיס בדבר הנדור ער טוט אסר'ן, ורבי יהודה מתיר און רבי יהודה איז מתיר, לאמער פארשטיין, היכי דמי ווי רעדט זיך דא, אי נימא לפני זריקת דמים, אויב דו וועסט זאגן ער האט געזאגט הרי עלי כבכור לפני זריקת דמים, מאי טעמא דמאן דשרי, וואס איז דער טעם פון דעם וואס איז מתיר אפילו איך זאג בהיתרא קמתפיס, דאס איז דאך נאר גערעדט געווארן סתם, אבער דא ה אז ער זאגט בפירוש לפני זריקת דמים איז דאך זיכער מתפיס אין דעם וואס איז געווען פריער, און נאך מער ער איז מוסיף דעראין אפילו ווען ער זאגט סתם מיינט ער אויכעט. בעיקרו איז די גאנצע שאלה אין גמרא נאר געוועזן ווען עס ליגט פאר אים א שטיקל שלמים וואס איז לאחר זריקת דם, אבער אין דער אנדערע משנה דף י"ג האבן מיר עולה מנחה חטאת תודה שלמים, אז זיי זאגן מען טוט נאר אסר'ן דאס, און איך זאג עס איז נישט קיין חילוק, איך זאג זיכער אז מען מיינט בעיקרו, כאטש ס'איז דאך אמאל פארהאן שלמים היתר'דיגע אויכעט, נאר זיכער בעיקרו. ואי לאחר זריקת דמים, אויב ער האט געזאגט כבכור לאחר זריקת דמים, מאי טעמא דמאן דאסר, איז דארף דאך זיכער זיין מותר, ווייל ער זאגט דאך בפירוש אזוי ווי יעצט, און יעצט איז דאך דאס נישט קיין דבר הנדור, אלא לאו, דארף איך זאגן אז זייער מחלוקת איז דמחית בשר בכור, עס ליגט לעבן אים פלייש פון בכור אחר זריקת דמים, ומחית בשר דהאיך גביה, און אחוץ דעם ליגט דער ב"ח איז נישט גורס האיך ומחית בשר גביה, אנדער היתר'דיגע פלייש,

איי פרעגסטו מיר די שאלה, ומאי טעמא דמאן דשרי? פארוואס זאגט רבי יהודה ס'מותר, לפני זריקת דם איז דאך דאס זיכער א דבר הנדור, ווייל אמר קרא שטייט אין פסוק כי ידור, זאגן מיר עד שידור בדבר הנדור, מען דארף מתפיס זיין אין א זאך וואס די זאך איז געווארן גע'אסר'ט דורך א נדר.

דעריבער הייסט עס נישט כדבר הנדור. אויב אזוי ומאן דאסר, וואס איז די סברה פון רבי יעקב'ן וואס ער זאגט הרי עלי כבכור, הייסט דאס מתפיס בדבר הנדור? אמר קרא לשם, שטייט דארט לשם, לרבות גייט מען מרבה זיין דבר האסור, נישט יעדן דבר האסור, נאר אזא איין דבר האסור וואס עס ליגט נאך א חוב אויף דעם מענטש אז ער דארף עס מקדיש זיין, ביי בכור איז דער דין אזוי, דער בכור איז אין אמת'ן קדוש מרחם, נאר ס'איז דא א מצוה אז דער בעל הבית זאל עס אויכעט מקדיש זיין, איז אזא איין דבר האסור, וואס עס ליגט א חיוב אז דער מענטש זאל עס אויך אסר'ן בנדר, אז דאס הייסט אויך דבר הנדור. פרעגט די גמרא ומאן דשרי, דער רב יהודה וואס ער לערנט אז מ'איז מתפיס אין א בכור איז מותר ווייל דאס הייסט דבר האסור לשם מאי עביד ליה, וואס טוט ער מיט דעם לשם, וואס גייט מען דער לשם מרבה זיין, מיבעי ליה ער דארף עס האבן, למתפיס בחטאת ואשם, אויב מ'איז מתפיס אין חטאת און אשם זאגן מיר אז דאס הייסט דבר הנדור, כאטש חטאת און אשם איז דאך נישט ווייל ער ברענגט עס בנדר, עס ליגט דאך אויף אים א חיוב צו ברענגען, האט ער געטאן אזא איין עבירה וואס אויף דער עבירה דארף מען ברענגען א קרבן חטאת, מוז ער דאך ברענגען א חטאת, דאך זאגן מיר ווייל ער טוט דאך אויסקלייבן וועלכע בהמה זאל זיין א בכור, וועלכע זאל זיין א חטאת זאל זיין א אשם, הייסט דאס דבר הנדור. פרעגט די גמרא ומה ראית לרבות חטאת ואשם, דו גייסט זאגן אז דער לשם גייט מען מרבה זיין חטאת און אשם ולהוציא את הבכור און פון דעם נדר גייסטו מוציא זיין בכור, אפשר פארקערט לאמער זאגן אז דער לשם גייט מען מרבה זיין בכור, א בכור הייסט דבר הנדור, און נדר גייט מען ממעט זיין חטאת און אשם. ענטפערט די גמרא, מרבה אני חטאת ואשם איך בין מרבה חטאת ואשם, שהוא מתפיס בנדר, כאטש ער איז אים מחויב, אבער ער נעמט א בהמה פון חול און איז זי מקדיש, ומוציא אני את הבכור, אבער איך בין מוציא דעם בכור, שהוא קדוש ממעי אמו, זאל טאקע זיין אז ער איז עס מקדיש, אבער אפילו ער איז נישט מקדיש איז דאך שוין דא אויף דעם קדושה. ומאן דאסר, און דער וועלכער אסר'ט, רבי יעקב וואס ער אסר'ט, בכור נמי מתפיסו בנדר הוא, בכור ווערט אויך אנגערופן מתפיס בנדר, דתניא ווייל מיר האבן געלערנט, משום רבי אמרו מ'האט געזאגט פון רבי'ן, מנין פון וואנעט ווייס איך? לנולד בכור בתוך ביתו, אז ס'איז געבוירן געווארן א בכור בהמה אין זיין הויז, כאטש ס'איז קדוש מרחם, דאך שמצוה להקדישו, דאך איז א מצוה אז מ'זאל עס נאכדעם מקדיש זיין, שנאמר שטייט אין פסוק הזכר תקדיש. ומאן דשרי, און דער ווידער וואס איז מתיר, לכאורה דאך איז דבר הנדור אז סליגט דאך א חיוב אז זאל מקדיש זיין, ער זאגט כי לא מקדיש ליה מי לא מיקדיש, ווען ער איז נישט מקדיש איז ער דען נישט הייליג, קומט דאך אויס אז זיין נדר האט גארנישט ניט אפגעטאן, און אויב זיין נדר האט גארנישט ניט אפגעטאן איז דאס נישט קיין דבר הנדור. רב. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, אויב ער האט מתפיס געווען, ער האט געזאגט כאימרא, די זאך זאל זיין ווי די שעפסל, דאס מיינט מען די כבש פון תמיד, את הכבש אחד תעשה בבוקר, אדער ער האט געזאגט כדירים, דיר קאן זיין, דיר איז די טייטש א רום. דיר פון די קרבנות, אדער ס'קען זיין די דיר פון די העצים, שטייט אין די משנה, אויב ער האט געזאגט מיט כ"ף הדמיון איז אסור. ביי נותר ופיגול, אפילו ער האט נישט געזאגט קיין כ"ף הדמיון איז אויכעט אסור, אבער דא אבער די זאכן דווקא ווען ער האט געזאגט א כ"ף הדמיון. תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, צי ער זאגט אימרא, צי ער זאגט לאימרא, צי ער זאגט כאימרא, אז אפילו ער זאגט נישט קיין כ"ף הדמיון, איז די זעלבע דין, צי ער זאגט דירים, לדירים, כדירים, האט עס דעם זעלבן דין, עצים, לעצים, כעצים, האט דעם זעלבן דין, אישים, לאישים, כאישים.

ער זאגט אישים שאוכל לך, ווי איז אבער ווען ער זאגט לא אוכל לך, זאגן מיר מותר איז מותר. פרעגט די גמרא, מאן שמעינן ליה, וועמען האבן מיר געהערט דלא שני ליה, וואס איז אים נישט קיין חילוק צי אימרא לאימרא כאימרא, ווער איז דאס דער וואס ער דארף נישט האבן דעם כ"ף הדמיון, רב מאיר? דאס איז דאך זיכער ר' מאיר, ווייל אין די משנה האט מען דאך געזען אז ר' יהודה זאגט האומר ירושלים לא אמר כלום, אז ר' יהודה זאגט ס'דארף זיין די כ"ף הדמיון, ווער קריגט אויף ר' יהודה'ן, ווער? ר' מאיר, הייסט עס לויט ר' מאיר'ן אפילו אן דעם כ"ף הדמיון איז אויכעט אסור. אימא סיפא זאגט די סיפא פון דער ברייתא, דארף דאך זאגן אז די פריערדיגע ברייתא וואס הייבט זיך אן אימרא לאימרא כאימרא אז דאס וואס שטייט שאוכל לך אסור אפילו אן א כ"ף הדמיון דאס גייט ווי רב מאיר, אין די סיפא שטייט וכולן לא אוכל לך מותר, אויב ער זאגט אימרא לאימרא כאימרא לא אוכל לך איז מותר, אויב עס גייט ווי רב מאיר, פארוואס זאל זיין מותר? והתנן מיר האבן געלערנט, אויב ער זאגט לקרבן לא אוכל לך, רב מאיר אוסר, טוט רב מאיר אסר'ן. איז האב איך דאך אויף דעם א קשיא. מיר ווייסן דאך אז רב מאיר האלט נישט מכלל לאו אתה שומע הן, איז אויב ער זאגט. זאל וועל איך טייטשן לא קרבן זאל נישט זיין קיין קרבן לא אוכל לך, נאר דאס וואס איך וועל עסן זאל זיין ווי א קרבן, קען איך דאך נישט זאגן רב מאיר האלט דאך נישט מכלל לאו אתה שומע הן. ואמר רב אבא, האט רב אבא געזאגט אז דאס ווארט לקרבן טו איך אזוי אויך טייטשן, נעשה עס איז גלייך כאומר ווי ער זאגט לקרבן יהא דאס זאל זיין צו א קרבן. לפיכך דעריבער לא אוכל לך, וועל איך נישט עסן. איז דאך שווער פארוואס שטייט פריער לאימרא, לא אוכל לך איז מותר, זאל איך זאגן לאימרא יהא, דעריבער לא אוכל עוף? ענטפערט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא, הא דאמר לא לאימרא.

איז אנדערש ווי מען זאגט לאימרא מיט א פתח, מיט א פתח איז די טייטש נישט. און ווי דער רן האט מסביר געווען פריער, דף י"א עמוד ב', לויט דעם צווייטן פשט אז אין דער ברייתא אין אנפאנג עמוד חולין החולין כחולין בין שאוכל לך בין שאוכל לך מותר, און לחולין לא אוכל לך מותר וואס ער איז גורס לחולין. איז דער פשט אזוי לויט דעם תירוץ, ס'איז נישט דא קיין חילוק פון שאוכל לך ביז שאוכל לך, די חילוק איז צו ער זאגט מיט א פתח צו ער זאגט מיט א שווא. די רישא פון דער ברייתא ווערט אויסגערעכנט מיט א שווא, כולן שאוכל לך אסור. אויב ער זאגט מיט א שווא, איז אפילו ער זאגט שאוכל לך, וואס עס ווייזט אויס א לשון היתר, איז אויכעט אסור, ווייל ער זאגט דאך לאימרא שאוכל לך. און די זעלבע זאך וואס ר' מאיר האט געזאגט לקרבן לא אוכל לך, ר' מאיר אוסר וואס ר' אבא האט מפרש געווען נעשה כאומר לקרבן יהא, רעדט זיך מיט א שווא. אין די סיפא פון די ברייתא וואס עס שטייט דארט לא אוכל לך מותר, דארט רעדט זיך מיט א פתח, כאטש ס'איז דאך משמע איסור, דאך זאגן מיר ס'איז מותר, וואס איז די טייטש לא אימרא, ס'זאל נישט זיין קיין אימרא לא אוכל לך, דאס וואס כ'וועל נישט עסן, אבער דאס וואס איך וועל יא עסן זאל זיין ווי א קרבן לויט רבי מאיר איז נישט חל, ווייל איך דארף דאך צוקומען צו מכלל לאו אתה שומע הן, און רבי מאיר האלט דאך נישט מכלל לאו אתה שומע הן, איז אין דער ברייתא דא צוויי דינים, דער עיקר חילוק איז צו מיט א שווא צו מיט א פתח, אויב ער זאגט לאימרא מיט א שווא, אפילו ער זאגט שאו כולן שאוכל לך, כאטש אז לשון שאוכל לך ווייזט אויס היתר, דאך איז דער דין אסור, און ווי העט זיין ער זאגט מיט א פתח, אפילו ער זאגט לא אוכל לך, וואס לא אוכל לך ווייזט דאך אויס איסור, אז ס'זאל נישט זיין כהיכל לא אוכל לך, אבער דאס וואס אוכל לך זאל זיין ווי היכל, צו לאימרא די, דאך זאגן מיר אז ס'איז מותר, ווייל ר' מאיר האלט נישט מכלל לאו אתה שומע הן. זאגט די משנה, האומר איינער זאגט קרבן, אדער ער זאגט עולה, אדער ער זאגט מנחה, חטאת, אדער תודה, אדער שלמים, שאני אוכל לך, דאס וואס איך עס ביי דיר זאל זיין אסור אויף מיר ווי ס'איז אויף מיר אסור א עולה א מנחה, איז די דין אסור. וואס איז די חידוש פון תנא קמא? אפילו ער האט נישט געזאגט קיין כ"ף הדמיון, ער האט נישט געזאגט כקרבן, כעולה, דאך איז אסור. רב יהודה מתיר, רב יהודה זאגט אז מען זאגט נישט קיין כ"ף הדמיון איז מותר, דווקא ווען ער זאגט כעולה כמנחה דעמאלט איז אסור, אין אמת'ן האבן מיר שוין געהאט פריער איינמאל דיע מחלוקת, פריער דף י עמוד ב' האבן מיר געהאט דיע מחלוקת ביי ירושלים, דארטן איז דער חידוש אז ר' מאיר דער וואס קריגט אויף ר' יהודה'ן האלט אז אפילו ביי ירושלים אן א כ"ף הדמיון דאך איז אסור, און דא איז דער חידוש לויט ר' יהודה'ן אפילו ווען ער זאגט דאס ווארט קרבן און אויב ער זאגט נישט די כ"ף כקרבן לערנט ר' יהודה אז ס'איז מותר. נאך שטייט דא הקרבן כקרבן. קרבן שאוכל לך איז דער דין אסור דאס וואס ווערט דא דערמאנט, ווערט דאך שוין דערמאנט דברה פשיטא אז ער זאגט כקרבן איז אסור צו קרבן, דאס איז דאך שוין פריער געשטאנען אין דער משנה, נאר דא איז דער חידוש אז הקרבן. ווייל ס'איז דא א סברא צו זאגן אז הקרבן זאל זיין ערגער ווי קרבן, ערגער ווי כקרבן, סאו הקרבן איז די טייטש ער שווערט בחיי קרבן, ווייל לו יצוייר ער זאגט אין צוויי ווערטער הא קרבן, זאגן מיר טאקע אז ס'איז נישט קיין נדר, ווייל ער מיינט צו זאגן בחיי קרבן. אז שאוכל לך אז ער וועט עסן, דא דערציילט אים אז הקרבן איז אסור, לקרבן לא אוכל לך, ווען ער זאגט מיט דעם לשון לקרבן לא אוכל לך, ר' מאיר אוסר, טוט ר' מאיר אסר'ן. די גמרא וועט ווייטער זאגן דעם טעם, ווייל האט מען דאך שוין פריער דאס געהאט אויך אין גמרא, אז ווייל רב מאיר טייטשט נישט מכח דעם ווייל איך זאג לקרבן לא אוכל לך, לא קרבן, ס'זאל נישט זיין קיין קרבן לא אוכל לך, אבער דאס וואס איך וועל עסן זאל יא זיין אסור ווי א קרבן, דאס קען איך נישט זאגן, ווייל רב מאיר האלט דאך נישט מכלל לאו אתה שומע הן, נאר דער טעם איז ווייל רבי מאיר זאגט, כ'טייטש אזוי, לקרבן, ס'זאל זיין א קרבן, דעריבער לא אוכל לך, דעריבער וועל איך נישט עסן. ר"ן. ר"ן. האומר קרבן עולה וכו' שאני אוכל לך אסור, ואף על גב דלא אמר בכ"ף הדמיון, אפילו ער זאגט נישט כ"ף הדמיון וואס טוט צוגלייכן כעולה כקרבן. ורבי יהודה מתיר, רבי יהודה איז מתיר, דסלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען כיוון דהני שמן מורה על איסורן די ווייזט דאך אויס זייער נאמען אויף דעם איסור להוי זאל עס האבן דעם דין כפיגול ונותר דמודה בו רבי יהודה וואס רבי יהודה איז מודה דלא בעי כ"ף קא משמע לאזט ער מיר הערן אז ס'איז דא א חילוק, פיגול און נותר איז דאס א שם פון איסור, דעריבער אן א כף זאגן מיר אויך א מיינט צו אסר'ן, ווי איז אבער עולה, עולה ווייזט נישט אויף איסור, אויב מיינט מען די דין העולה, ווי כמו שפרשת למעלה, אבער דער ראש זאגט א צווייטע סברה, אז איך וואלט דא געוואלט מיינען פארקערט אז אז ק ק מכח אויך די זעלבע זאך הייסט עס, דער ראש זאגט אביסעל אנדערש.

דתנן בפרק שני, קרבן לא אוכל לך מותר, ומוקמינן לה לערנט עס איין כרבי מאיר, וטעמא דמילתא, וואס איז דער טעם? דכי אמר קרבן בלא למד, ער זאגט קרבן אן א למד, משמע ווייזט אויס דנשבע בחיי קרבן שלא יאכל, אז דאס איז נישט ווי מען זאגט קיין נדר, לקרבן לא אוכל לך, ר' מאיר אוסר. מפרש בגמרא דהכי קאמר לקרבן יהא דאס זאל זיין ווי א קרבן לפיכך לא אוכל לך, והוא הדין די זעלבע זאך דכי אמר לקרבן שאוכל לך אסור, דמשמע שפיר ווייזט אויך אויס לקרבן יהא מה שאוכל משלך. יעצט והא דלא ערבה וואס מישט ער נישט אויס די לעצטע זאך לקרבן לא אוכל לך בהדי הני דרישא מיט די זאכן וואס ווערן דערמאנט אין די רישא דליתני הקרבן כקרבן קרבן לקרבן שאוכל לך אסור, פארוואס? משום דהני תלתא, די פריערדיגע דריי, דהיינו הקרבן כקרבן קרבן, דווקא כי אמר שאוכל אסור, ווען איז אסור ווען ער זאגט שאוכל, אבל אמר לא אוכל שרי וכדכתיבנא, אבל כי אמר לקרבן אפילו אמר אפילו ער זאגט לא אוכל איז אויך דער דין אסור, דעריבער לערנט ער עס א באזונדער פאל. גמרא, קתני, מיר האבן געלערנט ביי אונז אין דער משנה, הקרבן כקרבן קרבן שאוכל לך, איז אסור, דאס הייסט אפילו אן א כף הדמיון איז אויך אסור, סתמא תנא כרב מאיר, סתם לערן איך ווי רב מאיר דלא שני ליה בין אימרא לאימרא, ס'איז נישט קיין חילוק אפילו מען זאגט נישט קיין כף הדמיון איז אסור, אי רב מאיר אויב רב מאיר הא דקתני דאס וואס שטייט הקרבן שאוכל לך אסור, הקרבן שאוכל לך איז אסור, והתניא, מיר האבן דאך געלערנט מודים חכמים לרב יהודה, די חכמים רב מאיר, די בר מחלוקת פון רב יהודה'ן איז מודה, כאטש רב מאיר האלט אז עס דארף נישט זיין קיין כף הדמיון, דאך איז ער מודה, באומר ווען ער זאגט הא קרבן והא עולה והא מנחה והא חטאת שאוכל לך שמותר, שלא נדר האט נישט געמאכט א נדר אלא בחיי קרבן. און וואו זשע שטייט ביי אונז אין די משנה אז דאס איז אסור? זאגט די גמרא לא קשיא, עס איז נישט קיין קשיא. הא דאמר הא דאמר הא קרבן, דארט ווי ער זאגט הא קרבן דעמאלט זאגן מיר שלא נדר אלא בחיי קרבן, והא דאמר הקרבן דעמאלט זאגן מיר אז ס'איז אסור, מאי טעמא? חיי קרבן קאמר. אויב ער זאגט הא קרבן, זאגן מיר ער שווערט חיי קרבן. פרעגט די גמרא, קתני, מיר האבן געלערנט לקרבן לא אוכל לך, רב מאיר אוסר וויאזוי טייטש איך אפ די ווערטער פשטות, דאס וואס כ'וועל נישט עסן זאל נישט זיין קיין קרבן, אבער דאס וואס איך וועל יא עסן זאל זיין א קרבן והא לית ליה לרב מאיר מכלל לאו אתה שומע הן, מיר האבן דאך געלערנט רב מאיר זאגט ס'מוז זיין א תנאי כפול, ער האלט נישט מכלל לאו אתה שומע הן. אמר רב אבא האט רב אבא געזאגט דא קום איך נישט צו צו תנאי כפול נאר נעשה כאומר ס'איז גלייך ווי ער זאגט אפילו ער זאגט נישט אזוי נאר מיר טייטשן עס אפ לקרבן יהא דאס זאל זיין א קרבן לפיכך לא אוכל לך דעריבער וועל איך נישט עסן זאגט די משנה האומר לחבירו איינער זאגט צו זיין חבר קונם פי מדבר עמך איך אסר מיין מויל איך זאל נישט רעדן מיט דיר. ידי עושה עמך, מיינע הענט פון ארבעטן מיט דיר, רגלי, מיינע פיס מהלכת עמך, אסור, זאגן מיר, ער איז אסור. זאגט די גמרא ורמינהו כ'דארף פרעגן א סתירה, מיר האבן געלערנט חומר בשבועות מבנדרים, מיט געוויסע זאכן איז א שבועה הארבער ווי א נדר, ובנדרים מבשבועות אנדערע זאכן, איז נדרים הארבער פון שבועות. מיר ווייסן אזוי, א נדר איז איסור חפצא, איך טו אסר'ן די זאך. א שבועה, דאס איז איסור גברא, דער מענטש טוט זיך אסר'ן פון דער זאך. איז חומר בנדרים נדרים הארבער, שהנדרים חלין על המצוה כברשות. אז די נדרים זענען חל אויף א מצוה זאך ווי אויף א רשות זאך, למשל איינער זאגט קונם סוכה זו עלי, ער אסר'ט אויף זיך די סוכה, זאגן מיר ער טאר נישט זיצן דער סוכה, מה שאין כן בשבועות, ביי שבועות קען מען נישט זאגן איך שווער נישט זיצן אין סוכה, ווייל איך בין דאך מושבע ועומד מהר סיני. וחומר בשבועות און הארבער איז שבועות פון נדרים שהשבועות חלות על דבר שיש בו ממש ושאין בו ממש, ער קען שווערן ער זאל נישט עסן, כאטש דער נישט עסן האט דאך נישט קיין ממש, די שבועה איז דאך חל אויף וועמען? אויף דעם מענטש, און דער מענטש האט דאך א ממש. מה שאין כן ביי נדרים, ביי נדרים איז אנדערש, ווייל ביי נדרים דארף דאך ווערן גע'אסר'ט די חפץ, איז אויב די זאך האט נישט קיין ממש, ווערט דאך גארנישט ניט גע'אסר'ט, ממילא וואס איז די קשיא? אויב ער זאגט ער אסר'ט די רעדן, די רעדן האט נישט קיין ממש. אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט, באומר יאסר פי לדיבורי, דאס איז גלייך ווי ער האט געזאגט אז קונם פי נישט צו רעדן, ווייל דאס דער קונם קען ארויף גיין אויף דעם פי, פה, און עס קען ארויף גיין אויף דעם דיבור, איז ווייל עס סתם נדרים להחמיר, איז טייטשן מיר אפ אז דאס גייט ארויף אויף די מויל, און די מויל איז דבר שיש בו ממש, נישט די טייטש איז, זאגט דער ר"ן, אז ער האט אזוי געזאגט די יאסר פי, נאר מיר טוען אפטייטשן אז ער מיינט אזוי. ידי למעשיהם, מיינע הענט אסר איך צו זייער ארבעט, רגלי להילוכן, דייקא נמי, א ראיה כ'דיר ברענגען, דקתני שטייט אין דער משנה פי מדבר עמך,

אז א שבועה איז חל אפילו די זאך האט נישט קיין ממש, משום דמיתסר גברא שלא יעשה כן, א שבועה גייט דאך ארויף אז דער מענטש ווערט גע'אסר'ט, והוא און דער מענטש יש בו ממש, מה שאין כן בנדרים, נדרים איז אנדערש, דמיתסר חפצא הוא, נדרים ווערט דארף ווערן גע'אסר'ט די חפץ, דארף דאך זיין א חפץ, הלכך אי לית ביה מששא, אז ס'איז נישט דא קיין ממש דאס וואס ער אסר'ט, לא אסר מידי האט ער גארנישט ניט גע'אסר'ט. באומר יאסר פי לדיבורי כלומר נישט מען מיינט ער האט אזוי ער געזאגט נאר נעשה כאומר דאמר ער זאגט קונם פי מדבר משמע ווייזט אויס דקונם קאי אדיבור דער קונם גייט ארויף אויפן רעדן און דער רעדן דאס איז א זאך וואס האט נישט קיין ממש

ובדין הוא דהוה מצי לשנויי ליה איז די גמרא האט געקאנט פארענטפערן דאפילו קאי קונם אדיבור אפילו דער קונם גייט ארויף אויפן דיבור איז כאטש דער דיבור האט נישט קיין ממש, אפילו הכי אסור מדרבנן, שהנדרים חלין מדרבנן אפילו על דבר שאין בו ממש, כדאיתא לקמן בריש פרק ב', אלא קושטא דמילתא מתרץ ליה, דאפילו מדאורייתא נמי אסור, הדרן עלך כל כנויי